היסטאריע און ארכילאגיע נומער הונדערט פֿינף און צוואַנציק, פון איזמיר קיין גאליפאלי חלק ג'. די נומער ווי מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז, טו זירא עיט, ניין וואן סעווען, טרי עיט, טו ניין. מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט, ניין וואן סעווען, טרי עיט, טו ניין. אויף דעם דאזיגן שמועס פונעם היינטיגן וואך קען מען זאגן אז דא הייבט זיך בעצם אן די מעשה פון שבתי צבי און פון כת ש"ץ. וואס איך מיין ארויסצוברענגען אז אין די פריערדיגע שמועסן ביז אהער איז געווען סך הכל האט מען געזען א אינדיווידועלער פריוואטער מענטש מיטן נאמען שבתי צבי וועלכער שלאגט זיך מיט זיינע גייסטישע פראבלעמען אהער און אהין, זיינע וואנדערנישן, זיינע מיטמאכענישן פון די קינדערישע יארן, פון די עלטערע יארן, ווי ער פארט דורך אין פארשידענע מדינות און מאכט זיך באקאנט מיט פארשידענע מענטשן, ביז מיר געפינען אים אלס פריוואטער שטילער מענטש אין ירושלים, זיצן פארשפארט אין זיין דירה, און יעצט אלס שליחא דרבנן גייענדיג קיין מצרים צום דזשאליבי רפאל יוסף נעמען געלט פון אים לטובת די איינוואוינער פון ירושלים וואס זענען געצווינגען געווארן דורכן פאשא צו ברענגען פאר זיי א גרויסן סכום געלט. איז בעצם ביז אהער דא איז שבתי צבי א פשוטער שטילער מענטש פאר זיך. וואס זיינע שגיונות זענען נישט קיין אינטערעסע בעצם פאר קיינעם ביז אהין. אין דעם שמועס פון יעצט און ווייטער וועלן מיר דא זען שבתי צבי וויאזוי ער ווערט נתפרסם אין די גאס, וויאזוי ער ווערט נתגלה, און די אנטוויקלונגען וויאזוי זאכן האבן זיך אנטוויקלט פון דארטן און ווייטער. וואס איך מיין ארויסצוברענגען איז אז איינער וואס האט נישט מיטגעהאלטן אונזערע פריערדיגע שמועסן ביז אהער און ער וויל פארט האבן א שטיקל ידיעה אין די פרשה פון שבתי צבי און פון כת ש"ץ קען ער פון דא אנהייבן מיטצוהאלטן ווייל פון דא בעצם שטעלן מיר פאר די פרשה וויאזוי שבתי צבי איז נתגלה געווארן אויף די וועלט הגם די עיקר פרשה וועלן מיר לכאורה זען אין די קומענדיגע שמועסן, אבער דא הייבט זיך עס אן זיך צו אנטוויקלען די געשעענישן. על כל פנים אין די פריערדיגע קאפיטלען האבן מיר דא איבערגעלאזט שבתי צבי אויפן וועג פון מצרים קיין עזה, וואס הייסט בעצם האט ער געזאלט פארן קיין ירושלים, אבער ער האט זיך געוואלט אפשטעלען אין עזה וויבאלד דארטען האט געוואוינט א גרויסע פועל ישועות א רופא חולים איינער וואס פלעגט טיילען קמיעות בקי בחכמת הפרצוף וואס פלעגט אויסהיילען בעיקר מענטשען פון גייסטישע פראבלעמען און זיין נאמען איז געווען נתן העזתי וואס אונז האבן דערציילט פאריגע וואך אביסל איבער זיין היסטאריע. און נתן העזתי איז געווען באקאנט אין די גאנצע וועלט, ער פלעגט זיך שרייבן מיט גדולי ישראל פון איבער די גאנצע וועלט, סיי אין נגלה און סיי אין נסתר און קבלה, און פלעגט שיקן קמיעות איבעראל, און זיין נאמען איז געווען איבעראל מפורסם, און שבתי צבי וויסנדיג ביי זיך אז ער ליידט פון פארשידענע גייסטישע פראבלעמען האט באשלאסן אויפן וועג קיין ירושלים זיך אפצושטעלן קיין עזה און דארטן פרובירן צו געפינען א תיקון הנפש פאר זיין צובראכן, פאר זיין גייסטיש צובראכענע נשמה. עס איז זייער מעגליך אז די אקט וואס שבתי צבי האט געטון אין מצרים, אז ער האט חתונה געהאט מיט דעם שרה פון פוילן, האט אים געשטופט צו גיין זיך היילן, זיך קוקנדיג אין שפיגל און טראכטנדיג און זעענדיג וואס פאר א שריט ער האט דא געטון אז ער האט גענומען א מאדערנע און אינטערעסאנטע פרוי, און קען זיין אז דאס האט אים אויפגעברענגט די קאשמארן פון די ערשטע צוויי ווייבער וואס ער האט גענומען אין איזמיר, און אפשר גאר פון די אקט אז ער האט געוואלט חתונה האבן מיטן ספר תורה אין סאלאניקי. קען זיין די אלע זאכן האבן אים געשטופט. קען זיין די חתונה וואס ער האט יעצט חתונה געהאט מיט שרה האט אים אויפגעברענגט די זכרונות פון די פריערדיגע חתונות, און בכלל. ער האט געטון אזא מאדנע אקט האט ער אביסל אנגעהויבן פארשטיין און איינזעהן זיין מצב ווי ער האלט אפילו עס ליגט באהאלטן אין זיך און קיינער ווייסט נישט דערפון ווייסט ער אבער יא דערפון און דאס האט אים צוגעברענגט ער זאל גיין זוכן א תיקון זיך גיין לאזן היילן ביי דעם נתן העזתי אבער דא געשעהן עפעס דא אן אנטוויקלונג וואס דאס האט געטוישט דאס לעבן פון שב צ צבי אויף אלעמאל אויף שטענדיג און דאס איז אז נאך לאנג איידער שבתי צבי איז אנגעקומען קיין עזה, האט נתן העזתי אנגעהויבן לאזן פאלן ווערטער פאר זיינע תלמידים און ער האט אנגעהויבן צו רעדן אז משיח איז שוין דא, משיח דרייט זיך שוין דא בזה העולם, נאך אביסל אט אט אט וועט ער קומען צו גיין דא קיין עזה, און ער, נתן העזתי, גייט זיין דער וואס גייט אים מגלה זיין, און ער גייט אים אנטפלעקן פאר די גאנצע וועלט. נתן העזתי האט ארומגערעדט אזעלכע לשונות פאר זיינע תלמידים. אבער דאס איז נישט געווען קיין זאך וואס איז געווען מפורסם אין די גאנצע וועלט בימים ההם, די טעכנעלאגיע האט נאך דעמאלטס נישט עקזיסטירט, קיין טעלעפאנען אויך נישט, און ידיעות זענען אנגעקומען נישט אזוי שנעל פון איין פלאץ צום צווייטן, איז די זאכן איז געווען זאכן וואס בלויז נתן העזתי האט געזאגט פאר זיינע תלמידים, און העכסטנס אין זיין ענגן קרייז אין עזה האט מען געוואוסט דערפון אז משיח אז נתן העזתי זאגט אז משיח גייט זיך אט אט באווייזן אין עזה און דערווייל שבתי צבי גייט בתמימות און ער גייט אויפן וועג קיין עזה זוכענדיג א תיקון הנפש פאר זיין נשמה און געווען איז דאס אין איין טאג ווען נתן העזתי קומט ארויס צו זיינע תלמידים אז ער האט געזען א נביאות ער האט געזען א געוויסע נביאות. איז שפעטער די נביאות וואס איך גיי דא יעצט זאגן וואס נתן עזתי האט געזען, האט נתן עזתי באשריבן שפעטער ווען שבתי צבי איז שוין געווען מער מפורסם אין די גאנצע וועלט, און נתן עזתי האט טאקע מגלה געווען שבתי צבי אלץ משיח שפעטער פאר די גאנצע וועלט און ארום געשיקט איבעראל בריוון, האט ער געשריבן א בריוו און פארגעשטעלט ווי אזוי די דאזיגע נביאות איז געווען. און ס'הגם די נביאות איז געשריבן געווארן שוין נאך וואס ער איז נתפרסם געווארן, באלאנגט עס אבער אהער ווייל ער שרייבט דא וואס ער האט יעצט געזעהן נאך פאר שבתי צבי איז געקומען. שרייבט נתן עזתי אזוי, ס'איז א לאנגע בריוו, און איך וועל פארליינען בעיקר וואס איז נוגע פאר אונז. שרייבט ער אזוי, הנה, כל מי שהכיר אותי, יעדער איינער וואס קען מיך, או ראה או ידעני, יעדער איינער וואס האט מיך געזעהן אדער קען מיך, יכול להעיד עדות אמת ואמונה, קען אויף מיר מעיד זיין מיט א עדות אמת ואמונה כי מקטונתי עד היום הזה לא נמצא בי שמץ פסול, פון מיינע קינדערישע יארן ביז'ן היינטיגן טאג איז נישטא אין מיר קיין שמץ פסול, וקיימתי התורה מעוני והגיתי בה יומם ולילה, כ'האב מקיים געווען די תורה מעוני און כ'האב געהארוועט אין דעם ביי טאג און ביי נאכט. ומעולם לא רדפתי אחר תאוות גשמיות, איך בין נאך קיינמאל נישט נאכגעלאפן נאך גשמיות'דיגע תאוות, ואפילו בזמן שהיה לי הרווחה לענג עצמי כדרך כל הארץ, אפילו אין די צייט וואס איך האב געהאט ברייטקייט זיך צו מענג זיין כדרך כל הארץ, הייתי מוסיף סיגופים ועינויים בכל מאמצי כוחי, האב איך פארמערט סיגופים ועינויים מיט מיין גאנצע כח, ולא נהניתי כלל הנאה גשמיות מסיבת בשורתי זאת, און כ'האב קיינמאל נישט נהנה געווען קיין הנאה גשמית. ותודה לקל יש כמה עדים נאמנים, ס'איז דא אסאך, ס'איז דא עטליכע עדים נאמנים, שיעידו עוד נוסף על כל זה, ס'וועלן מעיד זיין נאך מער ווי דעם. שרייבט ער ווייטער, ולמדתי תורה בטהרה עד היותי בן עשרים שנה, איך האב געלערנט תורה בטהרה ביז איך בין אלט געווען צוואנציג יאר, ועשיתי התיקון הכללי שאמר האריזל על כל מי שהרבה לפשוע, און איך האב געמאכט די תיקון הכללי וואס דער אריזל האט געזאגט פאר ווער ס'פארמערט צו זינדיגן. אף על פי שתודה לקל לא נמצא בי עוון במזיד, אפילו געלויבט דעם אייבערשטן, געפינט זיך נישט אין מיר דער זינד במזיד, ועשיתי האב איך נאך אלץ געמאכט די תיקון הכללי פונעם אריזל, באם ואולי נפשי מלוכלכת מגלגול אחר חס ושלום, טאמער מיין זעהל איז שמוציג פון א פריערדיגן גלגול חס ושלום. ובשנת העשרים בין איך אלט געווארן צוואנציג יאר התחלתי ללמוד ספר הזוהר ומעט מכתבי אריזל האב איך אנגעהויבן לערנען ספר הזוהר און אביסל פון כתבי אריזל והבא לטהר מסייעין אותו מן השמים ושלח מלאכיו הקדושים ונשמותיו הטהורות און פון הימל האט מען מיר געשיקט די הייליגע מלאכים און די ריינע נשמות והודיעוני הרבה מסודות התורה און זיי האבן מודיע געווען אסאך סודות התורה. ובאותה שנה אין יענע יאר אחר שנת שרייבט נישט דא וועלכע יאר נאך די יאר לכאורה איז עס תכ ה עורר רוחי במראות מלאכים ונשמות קדושות איז מיין זעל איז מיין רוח נתעורר געווארן פון מראות און מלאכים און הייליגע נשמות בהיותי בהפסקה בפרשת ויקהל ווען איך בין געווען א תענית הפסקה אין פרשת ויקהל. שטעלט איר פאר וויאזוי די מחזות זענען געווען. ואני סגור בחדר מיוחד בקדושה וטהרה. איך בין געווען פארשפארט אין א חדר מיוחד בקדושה וטהרה. אחר שהתפללתי תפילת לחש בבכי גדול, נאכדעם וואס כ'האב מתפלל געווען שמונה עשרה אין א גרויס געוויין בהיותי עסוק בתחנונים, ווען כ'בין געווען עסוק בתחנונים. הנה רוח על פני יחלוף, און אט א רוח גייט אריבער מיין פנים, תסמר שערות ראשי, ס'שטעלט זיך אויף די האר פון מיין לייב, וארכובותי דא לדא נקשן און מיינע קניען קלאפן איינע צום צווייטן. צפיתי במרכבה, כ'האב געזען די מרכבה, וראיתי מראות אלוקים, כ'האב געזען מראות אלוקים כל היום ההוא וכל הלילה, דעם גאנצן טאג און די גאנצע נאכט. ואז הנבאתי נבֿואה גמורה כאחד מהנבֿיאים, כה אמר ה' וכו'. און דעמאָלט האָב איך נבֿיאות געזאָגט אַ נבֿואה גמורה אַזוי ווי איינער פֿון די נבֿיאים, כה אמר ה'. ונחקק בלבֿי בבירור גמור און ס'איז אײַנגעקריצט געוואָרן אין מײַן האַרץ מיט אַ שטאַרקע קלאָרשאַפֿט על מי היתה נבֿואתי אויף וועמען מײַן נבֿיאות איז געווען, וגם שיהיה מוכרח שיהיה חי וקיים לעולם און אויך אז ס'מוז זיין אז די נבואה איז חי וקיים לעולם. און ער ברענגט אראפ דעם רמב ם וואס דער רמב ם זאגט וויאזוי ס'גייט צו א נבואה אז די נביאים האט זיך מצטייר געווען אין זייער הארץ די פירוש פון די נבואה אזוי אז ס'איז נישט געווען קיין ספק אין די נבואה. ושוב לא ראיתי מראה גדולה כזאת כלל עד היום. איך האב מער נישט געזען אזא גרויסע נבואה ביזן היינטיגן טאג. שרייבט ער ראיתי עשר ספירות פושטות לפני כגלי הים. איך האב געזען די עשר ספירות, די צען ספירות, אויסגעשפרייט פאר מיר אזוי ווי די וואלן פונעם ים. את כל מדריגות מעשה בראשית און מעשה מרכבה. די אלע מדריגות און מעשה בראשית און מעשה מרכבה, ווען ספעציפיש אויף שבתי צבי דעם פרצוף פון שבתי צבי, ומתוכם יצא קול לאזני בלשון הזה, און פון דעם איז ארויסגעקומען א קול צו מיינע אויערן מיט די לשון, הנני מושיעכם בא,

וכשהיה הקול הגדול הזה מגיע לאזני, ווען דער גרויסער קול איז געקומען צו מיין צו מיינע אויערן, היתה נביאות לפני נכתבו נכתבת לפני באותיות של אש, איז די נביאות געווען געשריבן פאר מיר מיט אותיות פון פייער, וכל זה ראיתי בהקיץ במראה הנבואה, און די אלע זאכן האב איך געזען בהקיץ במראה הנבואה. אין די שפעטערן בריוו שרייבט ער דא נאך פארשידענע זאכן, ער ברענגט די נפקא מינות צווישן א כרוז און פון א נבואה, און נאך פארשידענע זאכן וואס ער האט געהערט פון מלאכים דא און דארטן, אלעס וואס האט צו טון מיט די גאולה העתידה מיט משה רבינו, פארשידענע אינטערעסאנטע זאכן וואס ער שרייבט. אבער דאס וואס איך האב דא פארגעליינט דאס איז וואס איז נוגע פאר אונזער שמועס. יעצט פאר מען גייט דא ווייטער אונז האלטן נאך צו דערמאנען דעם עולם נאך פאר שבתי צבי איז אנגעקומען פאר נתן העזתי קיין עזה, מען האלט נאך דא פארדעם און נתן העזתי איז מגלה אז משיח איז אויפן וועג און ער איז דא און שבתי צבי ווייסט גארנישט, שבתי צבי וויל זיך דא לאזן היילן פשוט פון נתן העזתי. וויל איך דא נאר דא עפעס דא קאמענטירן דא אויף פארשידענע זאכן. מען זעט דא אין די בריוו וואס נתן העזתי שרייבט, וואס ער דערציילט אז ער האט אנגעהויבן עוסק צו זיין אין ספר הזוהר און כתבי האר"י, און דער אייבערשטער הבא לטהר מסייעין אותו, און דער אייבערשטער האט אים געשיקט מלאכים מיט הייליגע נשמות, ריינע נשמות, און זיי האבן אים מודיע געווען אסאך סודות התורה. דאס שטימט מיט וואס ס'איז ווערט געברענגט אין ספרים בנוגע דאס אז נתן העזתי האט זיך אפגעגעבן זייער שטארק מיט השבעות המלאכים, א זאך וואס איז אסור, רבי יעקב עמדין ברענגט עס, אנדערע ברענגען אויך אז ער האט געהאט א רבי וואס האט געהייסן רבי אברהם חנניה פון חברון, און ער האט געהאט א ספר, א פריוואטע ספר מיט אסאך קבלה מעשית, און איינמאל דער רבי אברהם חנני' איז געפארן אויפן וועג, האט נתן העזתי ארויסגע'גנב'עט דעם ספר, און זיך אנגעהויבן צו באנוצן מיט קבלה מעשית. און דערפאר, אזוי ווי ס'ווערט טאקע געברענגט אין ספר חסידים, דע לך, אז ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ער איז מטריח די מלאכים, און ער און ער און ער משביע די מלאכים אז זאלען מגלה זיין פארשידענע סודות פארשידענע זאכען, די סוף איז אז די מלאכים מאכען פון אים ליצנות און זענען אים אויך מגלה זאכען וואס הייבען זיך נישט אן, כדי ער זאל פארשפרייטען די זאכען עס זאל שפעטער זיין א ליצנות פאר די גאנצע דור פאר די גאנצע וועלט, און דאס איז דא בעצם געשעהן מיט נתן עזתי, אז ער האט משביע געווען מלאכים און צו סוף האבן זיי מגלה געווען א גאנצע מעשה איבער שבתי צבי כדי עס זאל מפרסם זיין אז שבתי צבי איז משיח א מענטש וואס איז גייסטיש נישט געזונט א קראנקער מענטש און צו סוף וועט עס זיין דער חוזק אויף די גאנצע וועלט אזוי ווי עס איז טאקע געווען נאך א נקודה וואס איז דא דא אינטערסאנט צו באמערקן, אזוי ווי מען שמועסט דא, האט נתן עזתי נישט געקענט שבתי צבי, און נתן עזתי האט געזאגט נביאות אויף שבתי צבי נאך פאר ער איז געקומען, וואס דאס איז לכאורה א פלא, וואס דאס איז לכאורה זייער א אינטערסאנטע זאך. איז ס'לערנען עס אפ ר' יעקב עמדן מיט ר' יעקב ששפורט לערנען עס אפ אז ס'איז געווען הימעלישע חשבונות מ'האט געוואלט פארנארן די וועלט אדער אזוי ווי אונז האבן מיר פריער געזאגט אז די מלאכים האבן געוואלט שפעטן פון נתן עזתי וכדומה. ס'איז אבער וויכטיג צו באטאנען און דערמאנען וואס די היינטיגע חוקרים צווייפלען אין דעם וויבאלד ביידע סיי נתן עזתי און סיי שבתי צבי האבן זיך אויפגעהאלטן אין ירושלים אין די זעלבע תקופה. נתן עזתי איז געווען א בחור'ל און שבתי צבי איז געזעצן פארשפארט אין די הויז פון רבי אברהם חנניה. די חוקרים טענה'ן אז ירושלים בימים ההם איז נישט געווען גרויס, ס'איז געווען זייער קליין די ישוב, די אידישע ישוב ירושלים, און ס'איז נישט מעגליך במציאות אז ס'זאל וואוינען דארטן די צוויי, נתן עזתי מיט שבתי צבי זאלן זיך געפונען דארטן, און נתן עזתי זאל גארנישט וויסן פון שבתי צבי. ס'איז זיכער אז ער האט אים געקענט פון פארדעם, שבתי צבי האט געקענט נתן עזתי פון פארדעם, דעריבער זענען דא חוקרים וואס זענען סקעפטיש און טענה'ן אז עס איז זייער מעגליך און ס'איז קרוב צו זאגן אז דאס איז געווען אן אפגעשמועסטע זאך, ס'איז געווען אן אקט וואס נתן עזתי האט זיך אפגעשמועסט פארדעם מיט שבתי צבי אז ס'גייט אזוי צוגיין די פראצעדור. אז ער גייט פארן שבתי צבי גייט קומען תמימות'דיגערהייט צו זען נתן עזתי און מאידך גיסא וועט נתן עזתי שפילן דעם שפיל כאילו אז ער האט געהערט א נביאה און אט אט דארף ער צו קומען צו גיין און ער דארף אים מגלה זיין און אזוי ווייטער אבער למען האמת איז דאס געווען א אפגעשמועסטע זאך. אונז דארפן מיר וויסן אז אין אונזערע ספרים וואס ברענגען די מעשה ברענגט קיינער נישט ארויף די טעאריע, דאס איז א טעאריע פון היינטיגע חוקרים, הגם עס לייגט זיך שטארק אויפן שכל און עס איז מעגליך אז ס'איז דא אזא זאך, איז דאס אבער נישט קיין זאך וואס האט א מקור פון אונזערע ספרים, פארקערט, אין אונזערע ספרים גייט מען מיט די הנחה, דערציילן די מעשה מיט די הנחה אז די צוויי האבן זיך נישט געקענט און האבן נישט געהאט קיין שייכות, און מיט דעם אלעמען האט נתן העזתי געזאגט נביאות אז ס'גייט דא קומען, משיח גייט אט אט קומען. שבתי צבי איז אנגעקומען קיין עזה, דאס איז געווען לכאורה ערגעץ ווי נאך פסח, אדער פאר פסח, דאכט זיך אז ס'איז געווען אביסל פאר פסח איז ער אנגעקומען קיין עזה. און שבתי צבי קומט אריין צו נתן העזתי אין צימער, און נתן העזתי שטעלט זיך אויף פונעם בענקל און הייבט אן אויסצושרייען, ברוך הבא, משיח איז דא, און ער הייבט אן זיך צו בוקן צו די קניען און פאלן צו די פיס און איבערבעטן שבתי צבי, ער בעט אים איבער אז ער איז נישט געקומען צו אים, ער האט נאר געמאכט אז ער זאל, אז שבתי צבי געדארפט גאר אנקומען צו אים. און שבתי צבי שטייט נבהל ונשתומם ער ווייסט נישט וואס צו זאגן, ער קומט דא מיט די מטרה אז נתן העזתי זאל אים אויסהיילן, זאל אים אויסרייניגן זיין קאפ פון אלע שגעונות, און דערווייל שטייט דא נתן העזתי און ער מאכט אים נאך מער משוגע, און ער דרייט אים א קאפ און ער זאגט אים אז אז ער איז משיח, און שבתי צבי האט זיך אנגעהויבן בעטן ביי נתן העזתי און ער זאגט אים לאז מיך אפ, איך בין א צובראכענער מענטש, איך וויל זאלסט מיך אויסהיילן, איך וויל זאלסט מיך העלפן. און נתן העזתי לאזט נישט נאך און ער זאגט אים זאלסט וויסן אז דו ביסט משיח און דו גייסט אויסלייזן די אידן און פארקערט דו ביסט זייער גרויס איך וואלט געדארפט קומען צו דיר און שבתי צבי פרעגט אים אויב איך בין משיח פארוואס ווייס איך נישט פון דעם? האט נתן העזתי געטענה'ט אז טאקע דאס, משיח אליין, איז נישט מוכרח אז ער ווייסט ער איז משיח, פארקערט, משיח דארף נתגלה ווערן דורך א נביא, און ס'איז מעגליך אז משיח אליין ווייסט נישט אז ער איז משיח, און א נביא דארף אים מגלה זיין, און דאס איז די סדר. און שבתי צבי פרעגט אים ווייטער, אויב איך בין משיח, פארוואס לייד איך אזעלכע, אזויפיל צרות, אזויפיל אינערליכע גייסטישע פראבלעמען? און נתן העזתי ענפערט אים אז אזוי דארף עס גיין, משיח דארף ליידן פאר די עוונות פונעם דור, מען זעהט טאקע אזוי זאגט די גמרא אז רבי יהושע בן לוי דאכט זיך האט געטראפן משיח זיצן על שערי רומי, און ער איז געווען א מצורע, ער איז געווען קרעציג און אזוי ווייטער, האט ער אים געזאגט אז. דאס איז צוליב די עבירות פונעם דור, אגב ווען מען רעדט פון דעם דארף מען טאקע דן זיין וויאזוי רבי יהושע בן לוי איז אנגעקומען קיין רוים, לכאורה איז ער געווען פון די תנאי ארץ ישראל, ס'איז אבער א נקודה פאר זיך, יש אומרים אז ס'איז דא א רוים אין ארץ ישראל, דאס איז, לאמיר נישט אריינגיין אין דעם יעצט. א באזונדערע שמועס, אבער על כל פנים מה שנוגע לענינינו זעהט מען דאך אז משיח ליידט פאר די עוונות פונעם דור, און מילא מען דארף דורך גיין די אלע תיקונים, די אלע יסורים, און די אלע מיטמאכענישן דארף מען דורך גיין פאר די עבירות פונעם דור, און פאר דעם ליידט ער, אזוי האט ער פארענטפערט אלע קשיות, און אפילו שבתי צבי האט בעצם נישט געוואלט, ער איז געקומען מיט די מטרה זיך אויסצוהיילן פון די פראבלעמען. האט אים נתן העזתי געהאקט אין קאפ אריין, און ער האט אים א גאנצע צייט גורם געווען צו טראכטן אז ניין ער איז יא משיח, און ס'האט נישט געהאלפן די אלע תחנונים און די בעטענישן פון שבתי צבי, ער האט אים א גאנצע צייט געזאגט אז ער איז משיח. איך וועל דא זאגן פשוט איין זאך, א אנקעדאט וואס ווערט דערמאנט גראדע פון שבתאישע מקורות און נישט פון אונזערע מקורות, אבער וויבאלד אז ס'שטימט מיט זאכן, מיט די פריערדיגע זאכן וואס ווערט דערמאנט אין אונזערע ספרים וועל איך עס ברענגען, נישט נעמענדיג קיין אחריות צו די מעשה איז געווען כמות שהיא אדער נישט, אבער על כל פנים די נוסח איז דארטן געווען צווישן נתן העזתי און שבתי צבי, אז ס'איז געווען דארטן א סעודת ברית, און ביי די סעודת ברית האט נתן העזתי געזאגט די הרחמן'ס. האט ער געזאגט דארטן, נאך די אלע הרחמן'ס וואס ער האט געזאגט פאר די ברית, האט ער געזאגט, הרחמן יברך את אדונינו מלכינו משיחנו שבתי צבי, און שבתי צבי האט זיך געגעבן א שטעל אויף און ער האט געזאגט, שווייג! אזוי האט ער אים געזאגט. על כל פנים, משך די גאנצע ימי הספירה האט נתן העזתי געהאלטן אין איין האקן אין קאפ אריין פאר שבתי צבי און אים זאגן אז ער איז משיח, און זיין מטרה איז, נתן'ס מטרה איז, צו זיין דער נביא פון משיח און אים מגלה זיין קדם עולם ומלואו, און די תפקיד פון שבתי צבי און זיין חיוב איז זיך צו לאזן און טאקע זען אויסצולייזן די אידן פון גלות. מען דארף דא נעמען אין באטראכט אז נישט אוועקנעמענדיג די עוולה און די שלעכטסקייט פון שבתי צבי, דארף מען אבער דא וויסן זיין, און פארשטיין אז מענטשן קוקן אן די נקודה אז שבתי צבי איז געווען דער וואס האט געפירט די גאנצע כת ש"ץ און ער האט אלעס געטון און ער האט אלעס אנגעדרעלעוועט און אנגעזייט און נתן העזתי איז סתם געווען א זייטיגער מענטש וואס האט אויך ארויסגעהאלפן צו דעם אז די מציאות איז פונקט פארקערט. אן אוועקצונעמען פון די שלעכטסקייט פון שבתי צבי, איז נתן העזתי געווען דער וואס האט אנגעדרייט דער גאנצער כת ש"ץ און די גאנצע מצב ארום דעם. שבתי צבי איז סך הכל געווען דאס שפילעכל אין די הענט פון נתן העזתי וואס ער האט געטון מיט אים וואס ער האט געוואלט. הגם שבתי צבי איז נישט געווען קיין מפיל קינד אין דעם ענין. ער האט געקענט האלטן דרשות, ער האט געקענט באצויבערן מענטשן, און ער האט געטון, און מ'וועט זען ווייטער אין די קומענדיגע, און מ'וועט זען ווייטער אין די מעשה וויאזוי שבתי צבי האט אלץ ארומגעדרייט און ער האט געטון, דארף מען פארשטיין אז אן נתן העזתי וואלט שבתי צבי קיינמאל נישט אנגעקומען ווי ער איז אנגעקומען. שבתי צבי איז נישט געווען קיין דער גרעסטער געזונטסטער מענטש, ער איז געווען א וואנזיניגער משוגענער וואס ער אליינס פאר זיך וואלט גארנישט געקענט טון, ער וואלט נישט געהאט דעם כח, נתן העזתי איז געווען שמו יצא לתהילה בכל העולם, ער איז געווען א געזעצטער געזונטער מענטש, און ער איז געווען מפורסם און אנגענומען דעמאלטס בשעתו אין די וועלט, הגם טראץ זיין יונגן עלטער פון קוים צוואנציג אדער עטליכע צוואנציג יאר, און ער איז געווען זייער שטארק מקובל בעיני העולם. און ער איז געווען דער וואס האט אריינגעלייגט דעם דעם דעם געדאנק ביים המון עם, ביים עולם, און אפילו ביי שבתי צבי אליינס האט ער אריינגעלייגט דאס און און מגלה געווען דער דער דמות פון שבתי צבי אלס משיח, ווען נישט אים וואלט גארנישט געווען. און במאמר המוסגר מען זעט אפילו א בריוו אויסטויש שפעטער שוין לאנג נאכדעם וואס די גאנצע וואס שבתי צבי איז אראפגעגאנגען, פון די מאפע, נאך וואס ער האט זיך געשמד'ט און עס האט זיך ארויסגעלאזט די גאנצע פרשה מיט א גרויסן דורכפאל, זעט מען א בריוו ווי שבתי צבי שרייבט פאר נתן העזתי, פארוואס האסטו מיך משוגע געמאכט, פארוואס האסטו מיך פארדרייט א קאפ און מיר געהאקט אין קאפ אריין איך בין משיח, פארוואס האסטו מיך געמאכט אזעלכע בושות, פארוואס האסטו עס געטון, קוק וויאזוי איך קוק אויס, קוק וויאזוי איך בין מיין גאנץ לעבן איז ממש רואינירט געווארן. און נתן העזתי ענטפערט אים צוריק ניין זאלסט וויסן ביסט יא משיח אפילו נאך די אלע דורכפעלער און אזוי האלט ער אים אן. מ'קען זאגן אז נתן העזתי איז געווען דער גרעסטער מאמין אין כת ש"ץ, ער האט עס מייסד געווען און ער האט געגלייבט אין דעם אז שבתי צבי איז משיח נאך מער ווי שבתי צבי אליינס האט געגלייבט אין זיך אלס משיח. און דאס איז נאכאמאל צום דריטן מאל נישט אוועקצונעמען פון די עוולה פון שבתי צבי וואס ער האט אלעס געטון, אבער נתן העזתי איז געווען דער עיקר דער עכטער כח פון פון פון כת ש"ץ איז געווען נתן העזתי וואס ער האט אלעס געטון דא. און דער נוסח איז געווען אז אזוי ווי עס איז אונז אונז ווייסן מיר דאך אז ווען משיח עט קומען, עט קומען אליהו הנביא און מגלה זיין פאר די גאנצע וועלט אז משיח איז דא, איז דאס געווען דער נוסח אז נתן איז דער נביא, און זיינע תלמידים האבן אים טאקע זייט דעמאלטס אנגעהויבן צו רופן נתן הנביא, האסט אויס נתן העזתי, ער איז געווען די נביא וואס האט מגלה געווען און אויסגערופן קדם עולם ומלואו איבער די די איבער די משיחיזם פון שבתי צבי. על כל פנים אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט איז שבתי צבי אנגעקומען, דאכט זיך אויב איך געדענק גוט, אז ער איז אנגעקומען ערגעץ פאר פסח קיין עזה, און מעגליך אויב איך געדענק נישט אזוי גוט איז ער אנגעקומען תיכף נאך פסח קיין עזה, אבער על כל פנים בסביבות פסח פון יאר תכ"ה איז ער אנגעקומען קיין עזה, אין משך פון די גאנצע ספירה טעג האט אים נתן העזתי געהאקט אין קאפ אריין איבער זיין משיחיזם, און אזוי איז דאס אנגעגאנגען ביז שבועות. יענעם שבועות פון יאר תכ"ה איז געווען א מורא'דיגע שבועות אין שטאט עזה, געווען איז דאס נאך מעריב האט נתן העזתי אויסגערופן אין בית מדרש פאר די תלמידים און פארן גאנצן עולם, אז קיינער זאל נישט אהיים גיין עסן די יום טוב'דיגע סעודה, נאר יעדער איינער זאל דא בלייבן אין בית מדרש, זאגן די תיקון, די תיקון ליל שבועות און עוסק זיין מיטן לימוד התורה, ווייל די נאכט גייט דא געשען גרויסע גילויים און גרויסע זאכן גייט געשען די נאכט. און ס'איז טאקע אזוי געווען אז קיינער איז נישט אהיים געגאנגען נאר יעדער איינער געבליבן אין בית מדרש. נאך א שטיק צייט איז נתן העזתי ארויסגעקומען אז איינער דא האט געגעסן. ער פילט, ער זעט ברוח קדשו איינער האט געגעסן די סעודה. און מ'איז געגאנגען מ'האט עס נאכגעקוקט און ס'איז נתברר געווארן אז ער איז געווען גערעכט אז איינער טאקע דא האט געגעסן די סעודה. א פאר שעה שפעטער איז נתן העזתי נאכאמאל ארויסגעקומען פון זיין צימער אין בית מדרש און האט געזאגט אז די גאנצער עולם זאל גיין אין מקווה. האט מען אים געפרעגט וואס איז פשט דערפון, ס'איז נהוג צו גיין אין מקווה ביים עלות, וואס איז יעצט אינמיטן נאכט גיין אין מקווה? האט נתן געזאגט אז ס'איז דא דא איינער, איין איד וואס האט עובר געווען א הארבע עבירה, און וויבאלד ער וויל אים נישט פארשעמען הייסט ער אז די גאנצער עולם זאל גיין אין מקווה, וואס דאס הייסט ער וויל נישט זאגן פאר יענעם פריוואט זאל גיין אין מקווה, זאגט ער פארן גאנצן עולם אז יעדער איינער זאל גיין אין מקווה. שפעטער נאכדעם א שטיק צייט שפעטער איז נתן העזתי ארויסגעקומען אין בית מדרש, און ער האט אנגעהויבן שפאצירן הין און צוריק איבערן גאנצן בית מדרש, און ער האט אנגעהויבן זאגן מסכת כתובות אויף אויסנווייניג. און אזוי האט ער געזאגט דער גאנצע מסכת אויף אויסנווייניג. נאכדעם האט ער געהייסן פאר איינער פון זיינע תלמידים זאל זינגען א פיוט, א ספרדישע פיוט, כנהוג. און יענער האט אנגעהויבן זינגען די פיוט, און נתן העזתי איז אריין אין א גרויסע עקסטאז, אין א גרויסע דביקות, און איז געווארן שטארק פייערדיג, זיך ארויפגעדרייט ארויף אראפ אין בית מדרש. און נאכדעם ווען מען האט געענדיגט דעם פיוט האט ער געהייסן פאר א צווייטן זאל זינגען א צווייטן פיוט. און דא איז אריין א געוואלדיגע געוואלדיגע דביקות ביז ער האט אויסגעטוהן זיין הוט און שפעטער איז ער ארויס איז איז געווען האט האט ער אויסגעטוהן זיין זיין אויבערשטן מלבוש האט ער אויסגעטוהן און זיך ארומגעדרייט מיט א שטארקע דביקות אין בית מדרש ארויף אראפ. ביז ער האט געגעבן א שפרינג און ער איז צוזאמגעפאלן אויפן ערד. מען האט גראד גערופן א דאקטער און די דאקטער האט באשטעטיגט אז ער האט נישט קיין פולס, ער איז נסתלק געווארן, ער איז נפטר געווארן. ס'האט זיך געטון א בכי אין בית מדרש, וואס הייסט? זייער רבי די תלמידים פון נתן העזתי זייער רבי נתן העזתי איז נפטר געווארן אזוי פלוצלינג אזוי יונג אזוי פלוצלינג ס'איז געווארן א צאמלויפעניש מ'האט גענומען א ליילעך מ'האט אים איבערגעדעקט נתן העזתי איז נפטר געווארן אבער פלוצלינג האט מען געהערט ארויסקומען א קול פון אונטערן ליילעך וואס האט געזאגט, די קול האט אויסגערופן, הזהרו בבני ידידי משיחי שבתי צבי, הזהרו בבני ידידי נתן הנביא. גראד האט מען אראפגענומען דעם ליילעך און מען האט געזען ווי נתן העזתי קומט צוריק צו זיך. און וואס האט אויך אנגעהויבן, מען האט אנגעהויבן שמעקן אינעם גאנצן ארום, האט מען אנגעהויבן שמעקן א ריח, א שטארקע ריח פון בשמים. מען איז ארויסגעגאנגען, מען האט געזוכט פון וואו די ריח קומט און מען האט נישט געקענט טרעפן פון וואו די דאזיגע ריח קומט. ווען נתן העזתי האט זיך אויפגעכאפט האט ער געזאגט אז פון הימל האט מען יעצט געזאלבט שבתי צבי אלס משיח, און מען האט אים, אליינס האט ער געזאגט אויף זיך, האט מען אים געזאלבט אלס נביא, און דאס איז געווען די קול וואס איז ארויסגעקומען הזהרו בבני ידידי משיחי שבתי צבי, הזהרו בבני ידידי נתן הנביא. און זייט דעמאלס האט מען טאקע אנגעהויבן רופן נתן הנביא אנשטאטס נתן העזתי. די קומענדיגן אינדערפרי ביי שחרית פארן ליינען, איז נתן העזתי ארויפגעגאנגען מיט שבתי צבי אויפן ארון קודש, און דארטן האט ער אים עמטליך מכתיר געווען אלס משיח, און ער האט אויסגערופן, ווייזנדיג מיטן פינגער אויף שבתי צבי, זהו מושיען של ישראל, משיח אלקי יעקב, און דער גאנצע עולם האט צוריק געענטפערט, חי משיחנו שבתי לעולם. רבי יעקב ששפורט דערציילט די גאנצע מעשה מיט שבועות ביינאכט ווערט געברענגט אין ציצת נובל צבי פון רבי יעקב ששפורט וואס איז געווען מגדולי המתנגדים פון שבתי צבי בימיו און איז געווען פון די יחידים אויב נישט דער יחיד אליינס וואס איז געווען דער מתנגד אויף שבתי צבי. און ער ברענגט דארטן אז נאכדעם וואס ער האט זיך אויפגעוועקט האט ער געזאגט אז זעטס נישט די גרויסע פייער וואס נעמט ארום שבתי צבי און די און און זעטס וויאזוי מען זאלבט אים פאר משיח. נאך שבועות האט זיך געטון א איבערקערעניש, ס'איז נתפרסם געווארן, די מעשה איז נתפרסם געווארן אין עזה און די גאנצע וועלט, און נתן אליינס האט אנגעהויבן האט אנגעהויבן שיקן בריוון איבער די גאנצע וועלט מגלה זיין מגלה זיין די די מעשה סיי די נבואות די פריערדיגע בריוו וואס אונז האמער פארגעליינט און די גאנצע זאך אז משיח איז דא ער הייסט שבתי צבי. און דא האט מען משיח איז דא. און מאידך גיסא שבתי צבי האט אויך געטוישט די נאמען פון נתן העזתי און האט אים געהייסן אז פון היינט מאל אן זאל ער זיך רופן אברהם נתן בנימין. שוין, תיכף נאך שבועות האט נתן העזתי זיך ארויסגעלאזט מיט שבתי צבי אויף א ברייטע נסיעה ארום גאנץ ארץ ישראל. וואס לכאורה איז דאס געווען א פראפעגאנדע נסיעה, די תירוץ איז געווען כלומרשט אז דאס איז געווען א נסיעה אויף קברי צדיקים, מען איז ארומגעגאנגען אין גליל און איבעראל אויף אלע קברי צדיקים, און מאידך גיסא האט מען אנגעהויבן האבן זיי אנגעהויבן נאכצומאכן דעם אר"י הקדוש, איבעראל וואו מען האט געזען א בערגל האט מען זיך געגעבן א ווארף ארויף אויף דעם, און מ'האט אנגעהויבן מגלה צו זיין דא ליגט דער און דא ליגט יענער, נתן העזתי האט מגלה געווען קברים, שבתי צבי האט מגלה געווען קברים, בעיקר נתן העזתי הייסט עס, און עס איז געווארן א גאנצע געשעפט איז געווארן ארום די קברים. מ'דארף דא נעמען אין באטראכט די מצב וואס איז געווען, בעצם לאמיר זיך אביסל אפשטעלן פאר א סקונדע און טראכטן וואס האט זיך געטוישט אין שבתי צבי פארדעם ווי נאכדעם, פאר ער איז געפארן קיין מצרים און נאך וואס ער איז צוריק געקומען פון עזה. בעצם דריי זאכן וואס שבתי צבי האט געהאט וואס פארדעם האט ער נישט געהאט, וואס דאס האט אים געגעבן די כח, די פאוער און די מאטיוואציע אנצוגיין. א פרוי. אזא משיחיסטישע פרוי קען מען זאגן אזא סארט א מעשה א געשעפט וואס דאס איז שרה די וואס האט חתונה געהאט אין מצרים ער האט געהאט א נביא וואס האט אויף אים מעיד געווען ער האט געהאט א מענטש אויף וועם ער קען זיך פארלאזן וואס דאס איז לכאורה געווען די עיקר כח וואס האט אים געגעבן און געלט. אויב פארדעם איז ער געווען א עני ואביון מגוזלו האט גארנישט געהאט, האט ער דא געהאט די געלט וואס די דזשאליבי רפאל יוסף האט אים געגעבן, די געלט איז נישט געווען זיינער, דאס איז געדארפט גיין פאר די אידן פון ירושלים, אבער ער האט גענוצט די געלט, ער האט עס געהאט ביי זיך, און אז עס איז געווען געלט האט מען געקענט אויסנוצן אויף אסאך פראפעגאנדע. האט ער דא געהאט נתן הנביא מיט געלט, מיט א פרוי, אז ס'האט זיך געטון א רויעך, ס'איז צוגאנג, ס'איז ס'איז געווען ס'איז געווען א מצב איז געווען, מ'איז ארום געפארן גאנץ ארץ ישראל, מ'האט פינאנצירט גרויסע נסיעות, מ'האט בריוון געשיקט איבעראל, מ'האט מפרסם געווען אין אלע צייטונגען, משיח איז דא, ס'איז דא געלט, ס'איז דא א נביא, ס'איז דא אלעס, און ממילא איז געווען א שפע. און לויט ווי נתן הנביא, ווי נתן העזתי האט מפרסם געווען האט ער אויך ארויסגעשטעלט א דאטום ווען די גאולה דארף קומען, ווען משיח גייט עמטליך קומען און אייננעמען די וועלט, און דאס גייט זיין אין ניסן תכ ו. מען האלט יעצט א קנאפע יאר פאר דעם, מען האלט יעצט אזוי נאך שביעות פון יאר תכ ה האט ער געזאגט אז אין א יאר ארום דאס איז ניסן, ווייניגער ווי א יאר, ניסן תכ ו, דעמאלטס וועט זיין די גאולה העתידה. אין דעם שלב ווי אונז האלט מיר יעצט איז געווען די צוויי צענטערן, די צוויי פעסטונגען פון שבתי צבי איז געווען עזה מיט חברון. די צוויי שטעט זענען געווען פייער פאר שבתי צבי. דארטן האט זיך עס בעצם אנגעהויבן. עזה איז דאך געווען די שטאט פון נתן העזתי, וואס ער האט דארטן פועל געווען, ער האט דארטן אנגעפירט מיט אלעס, און ממילא איז די גאנצע שטאט געווען זייער ווארעם פאר די זאך, זיי האבן שוין געהערט א לאנגע צייט פארדעם אז משיח דארף קומען, זיי האבן מיטגעהאלטן די אלע אנטוויקלונגען, און זיי האבן געזען ווי שבתי צבי ווערט נתגלה דארטן פאר זייערע אויגן. איז עזה געווען א שטארקע פעסטונג פאר שבתי צבי, און חברון איז אויכעט געווען זייער שטארק, לכאורה איז די סיבה געווען וויבאלד זיי האבן מיטגעהאלטן דעם מעמד פון מערת המכפילה וואס מ'האט דערציילט וועגן דעם פאריגע וואך ביי אונזערע שמועסן, און זיי זענען שטארק שטארק נתרשם געווארן און איבערגענומען געווארן פון דעם, איז די צוויי שטעט זענען געווען די ערשטע פעסטונגען פון שבתי צבי. די אלע אנדערע פלעצער איז אין די ערשטע שטיק צייט מ'האט נאך מפקפק געווען, מ'האט נאך מ'האט נאכנישט אנגענומען די שבתאות פון שבתי צבי. און ירושלים? ירושלים האט מען געלאכט פון שבתי צבי, געווען ממש אינגאנצן געווען א געלעכטער די גאנצע זאך. אבער על כל פנים האט זיך אנגעהויבן, דא האט זיך אנגעהויבן אביסל די געדאנק, נתן העזתי האט אנגעהויבן מגלה זיין דער ענין פון שבתי צבי. אין יענע טעג איז איז אפירגעקומען איז אפירגעקומען א איד וואס האט געהייסן ר' אברהם היכיני. ר' אברהם היכיני איז אביסל א געמישטע פערזאן. ס'איז אביסל שווער צו רעדן וועגן אים ווייל ער איז געווען א הייסע שבתאי ווי מען זאגט פון איין זייט, א שטארקע שבתי צבי'ניק. פון די אנדערע זייט זעט מען יא ווי אין ספרים אין ספרי קודש זיך מען זיך איז מען זיך מתייחס מיט אים מיט א שטארקן כבוד און הערצה, עד כדי כך אז דער ציצית נובל צבי רבי יעקב ששפורט וואס ער האט נישט מורא צו רעדן קעגן גדולים וטובים ארויסצוקומען א מלחמת חרמה קעגן יעדן זיק פון שבתאות ווען ער דערמאנט אויף רבי אברהם היכיני דערמאנט ער אים מיט גרויס כבוד הגם ער איז געווען א גרויסער שבתאי און ער שרייבט אויף אים אויף רבי אברהם היכיני אז ער איז געווען א אדון גדול מאוד ואיני יודע מה ראה לשטות זו וואס ער האט ער געזעהן אין דעם שטות פארוואס האט ער עס געטוהן איז ער שרייבט אויף אים מיט א גרויס הערצה, וואס דאס הייסט אפילו דער ציצית נובל צבי רעדט צו אים בדרך כבוד. מאידך גיסא, אז מען קוקט אריין די עצם מיט די כתבים פון רבי אברהם היכיני אליינס, לאו דווקא וואס האט צו טון מיט שבתי צבי, מען קוקט אין זיינע ספרים און די כתבים, ברענגט עס ממש ארויף א חוכא ואטלולא. ס'קוקט אויס ממש א געלעכטער, אזעלכע מאדנע זאכן וואס שטייט דארטן, אז ס'איז עין לא ראתה, זאכן וואס מען קען אפילו נישט נאכזאגן דא אויף די ראמען. און מען דארף אויך אכטונג געבן ווייל אויב גרויסע מתנגדים פון שבתי צבי האבן אכטונג געגעבן בכבודו, ווער בין איך וואס זאל דא קומען זאגן דא מאדנע זאכן און אפלאכן פון רבי אברהם היכיני. מאידך גיסא איז ער געווען פון כת ש"ץ, און על כל פנים ס'איז א שטיקל געמישטע געמישטקייט ארום רבי אברהם היכיני וויאזוי מען דארף זיך מתייחס זיין צו דעם מענטש. אזוי צו אזוי, דאס איז זיכער אז בימיו איז ער געווען פאררעכנט פון די גדולי ישראל, אויף א אופן וואס מען האט זיך שטארק גערעכנט מיט אים. ר' אברהם היכיני איז געקומען אז ער האט געטראפן א אלטע מגילה, א גאר אלטע מגילה, געשריבן אויף קלף, א מגילה וואס ער האט גערופן מגילת התנינים. און ער האט געברענגט די מגילה פאר נתן העזתי. ס'איז גאנץ זיכער אריינקוקנדיג אין די מגילה, א היינטיגער מענטש וואס קוקט אריין אין די מגילה, וועט זיך גאנץ שטארק איבערצייגן אז דאס איז געווען מעשה ידיו פון רבי אברהם היכיני אליינס, אדער העכסטנס האט איינער אריינגענארט רבי אברהם היכיני אין דעם געשעפט, מ'קען נישט זאגן אנדערש. און דארטן שטייט דארטן מורא'דיגע זאכן א דרוש התנינים הייסט עס, ווי ס'שטעלט פאר דארטן אין הימל א יריד עפעס שרעקעדיגע מחזות אלוקים וואס א געוויסער אברהם האט געזעהן, נישט ר' אברהם היכיני, א אנדערע אברהם, ואני אברהם שרייבט ער דארטן, ער שרייבט דארטן וויאזוי. וויאזוי ער האט געזעהן מורא'דיגע מראות, ער האט געזעהן דארטן די תנין הגדול השוכן בתוך יאורי מצרים וואס אויף דעם הייסט עס דרוש התנינים, א מעשה מיט א בארג און די בארג שפאלט זיך און די בארג צומאלט זיך מיט דונערן און בליצן און ס'גייט ארויס קולות וברקים, א לאנגע מחזה. ס'איז א שאד איך האב גראדע געזוכט, איך האב גראד געזעהן די מגילת התנינים. און איך האב עס געזוכט, איך האב געוואלט עס דא פארשטעלן פארן ציבור, צוהערער, די מגילת התנינים, ווייל ס'איז ממש, ווי מען רופט עס אין ענגליש, ספוקי זאכן וואס דארטן קומען אלץ פאר, וואס פאר א שרעקעדיגע דונערן און בליצן מיט בערג און. אבער איך ווייס נישט פארוואס עפעס פונקט יעצט, פארן זאגן דעם שמועס, האב איך עס נישט געטראפן וויפיל איך האב עס געזוכט, מוז איך זאגן מפי מפי הזיכרון וואס איך געדענק פון אויסנווייניג, וואס טוט זיך דארט אין די מגילת התנינים. אבער בקיצור על כל פנים ס'איז א גאנצע מחזה און א גאנצע זאך וואס ער האט געזען, און די סוף דערפון גייט ארויס עפעס א קול, עפעס א שרעקעדיגע חיות הקודש איך ווייס נישט וואס, גייט ארויס א קול, דע לך כי בן נולד למרדכי צבי, און בקהל שמירנא מיין איך רופט ער עס איזמיר, איז געבוירן געווארן בשנת תכ"ו. און זיין נאמען וועט זיין שבתי צבי און ער וועט זיין משיח ואין בלתו, נישטא קיין אנדערע משיח, עפעס אזעלכע זאכן, און די מגילה האט רבי אברהם היכיני געברענגט פאר שבתי צבי. שבתי צבי האט געשריבן אויף די מגילה האט ער געשריבן א פירוש, און ער האט עס גערופן דרוש התנינים. די מגילה מיטן פירוש דארף זיין איז דא, כ'מיין ס'דארף זיין צו געפינען. אבער איך האב עס נישט געפונען יעצט אויפן מינוט, על כל פנים, אנהייב פון דעם מגילת התנינים האט נתן עזתי אויך אויך געמאכט א הקדמה, ער האט געמאכט א הקדמה צו די דרוש התנינים. וואס איך געדענק פון אויסנווייניג איז אז א אייזל גייט ארויף אויף עפעס א לייטער און עפעס א מענטש וואס מחציו ולמטה איז ער א מענטש און מחציו למעלה איז ער אש און א פייער דרייט זיך ארום אים, און ס'קומט ארויס עפעס א קרית קטרי קטירין, און עפעס א צווייטע מענטש וואס איז הויך א אמה רייסט אויס בערג, און ער פאלט אריין אין א טיפן גריב, און נאך א חודש האט ער באקומען א מחזה אז דער מענטש האט געהייסן שבתי צבי, און דאס איז מרמז אויף די אלע צרות און דורכמאכענישן וואס ער גייט מיט אויף די וועלט. וואס יא, ס'איז ניכר, אזוי טענה'ן די היינטיגע חוקרים, אז דער וואס האט געשריבן די בריוו, די מגילת התנינים, איז נשפע געווארן פון די באשרייבונגען פון שלמה מולכו. שלמה מולכו איז באקאנט אויכעט א אויכט א מערקווידיגע פיגור אין כלל ישראל, וואס ער האט אויכעט געשריבן זיינע איבערלעבענישן, פארשידענע זאכן וואס ער האט געהאט, און ס'איז משמע אז דער וואס האט געשריבן די מגילת התנינים איז נשפע געווארן פון די ערציילונג וואס שלמה מולכו דערציילט. על כל פנים איז דער דאס מער ווייניגער פארשידענע זאכן וואס דאס איז וואס שטייט דארטן אין די. וואס איך געדענק פון אויסענווייניג איז עפעס אז א אייזל גייט ארויף אויף א לייטער, און עפעס א מענטש וואס מחציו ולמטה איז ער א מענטש און פון די אויבערשטע האלב איז ער פייער, און ארום אים ארום אים דרייט זיך עפעס אויך ארום א פייער און ס'קומט ארויס א כרוז קטר קטירין און נאכדעם א צווייטע מענטש וואס רייסט אויס בערג און ער פאלט אריין אין א גריב און ס'קומט ארויס נאך א כרוז ס'זאל זיך נישט מצער זיין ווייל דער מענטש איז שבתי צבי כי בן נולד למרדכי צבי בקהל קדישא שמירנא אזוי רופט ער איזמיר, סמירנא, און דער מענטש הייסט שבתי צבי והוא יושיע את ישראל, א גאנצע געשעפט, א גאנצע זאך, און דאס איז מרמז די אלע זאכן וואס ער האט געזען, און מרמז אויף די צרות און יסורים וואס דער מענטש גייט אריבער גיין, פארשידענע אזעלכע מחזות וואס ווערט דארטן דערמאנט און ווערט געברענגט אין די אין די מגילת התנינים. איז די דאזיגע מגילת התנינים, טענה'ן די היינטיגע חוקרים אז דאס איז נשפע געווארן פון די ערציילונגען פון שלמה מולכו. שלמה מולכו איז אויך געווען א מערקווידיגע פיגור ביי כלל ישראל, און אין זיינע ערציילונגען זעט מען עפעס אזעלכע מינע זאכן וואס זיי טענה'ן אז דער וואס האט געשריבן די דאזיגע מגילה, מגילת התנינים, איז נשפע געווארן. פון דעם שלמה מולכו איז על כל פנים די מגילה, די מגילת התנינים, איז געברענגט געווארן פאר, דורך טאקע דורך רבי אברהם היכיני איז דאס געברענגט געווארן צו נתן העזתי, און נתן העזתי האט דאס מפרסם געווען אינאיינעם מיט א פירוש וואס ער האט געשריבן אויף דעם אויף דעם מגילת התנינים, און ער האט עס גערופן דרוש התנינים. די דרוש התנינים איז א זאך וואס מען קען טרעפן, ס'איז ווער ס'זוכט עס אויף קען טרעפן די דרוש התנינים פון פון נתן העזתי, און ער האט געמאכט אויף דעם מגילה האט ער אויך געמאכט א הקדמה, ער האט געמאכט א הקדמה אויף די מגילת התנינים, און דארטן דערציילט ער. וואס איך געדענק פון אויסנווייניג איז די מגילה זייער א דראמאטישע מגילה, און ס'שטעלט פאר, עס שרייבט זיך ואני אברהם הייבט זיך עפעס אן, איך אברהם, נישט רבי אברהם היכיני, נאר א צווייטע מענטש וואס האט געהייסן אברהם, דערציילט ער וואס וועגן מראות אלוקים און מחזות וואס ער האט געזען, עפעס שרעקעדיגע זאכן וואס דרייט זיך ארום די תנין הגדול השוכן בתוך יאורי מצרים וואס אויף דעם ארויף הייסט עס טאקע מגילת התנינים, און ס'שטעלט פאר, וויפיל איך געדענק, עפעס א חמור, א אייזל וואס גייט ארויף אויף א לייטער, און א מענטש וואס מחציו למטה איז ער א מענטש און מחציו למעלה די אויבערשטע העלפט איז ער א פייער, און טאקע א פייער נעמט אים ארום אויך, ער רופט אויס עפעס א כרוז, קטרי קטירין, און דער מענטש רייסט עפעס אויס בערג און ער פאלט אריין אינעם גרוב, און נאכדעם קומט ארויס עפעס א בת קול וואס זאגט אים אז זאלסט זיך נישט מצער זיין אויף די אלע מחזות וואס דו זעסט, ווייל אין שנת תכ"ו גייט געבוירן ווערן א אין קהל קדישא שמירנא, וואס דאס איז איזמיר רופט ער שמירנא, גייט געבוירן ווערן א זון פאר מרדכי צבי, וואס זיין נאמען גייט זיין שבתי צבי, און ער גייט העלפן די אידן, און די אלע זאכן וואס דו זעסט איז די צרות און די ענינים וואס ער דארף דורכגיין צו מכפר זיין אויפן דור, און די אלע זאכן איז באגלייט מיט גאר דראמאטישע פארשטעלונגען, דינרן, בליצן, מיט ספירות, מיט מחזות. וואס איך געדענק נישט אויף מינוט, אבער זייער א ספוקי און זייער א דראמאטישע מגילה. די דאזיגע מגילה האט ר' אברהם היכיני קלוימערשט געטראפן, א אלטע אלטע מגילה, וואס דארטן שטייט ממש קלאר נאך יארן פאר שבתי צבי געבוירן געווארן, שטייט דארטן אז שבתי צבי גייט זיין משיח. די חוקרים טענה'ן אז די שרייבער פון די מגילה איז בלי ספק נשפע געווארן פון די פארשטעלונגען פון שלמה מולכו, א באקאנטע אידישע פיגור פאר זיך, אפשר וועט מען נאך רעדן וועגן אים א אנדערעס מאל, און. און דער וואס האט געשריבן די מגילה איז זיכער נשפע געווארן פון אים. על כל פנים ר' אברהם היכיני צו האט אליין געשריבן די מגילה צו א צווייטער האט אים אריינגעדרייט מיט דעם האט ער געברענגט די מגילה פאר נתן העזתי און נתן העזתי האט גענומען די מגילת התנינים און געשריבן א פירוש אויף דעם און ער האט עס ארויסגעגעבן פארן המון עם אינאיינעם מיט זיין פירוש. וואס ער האט גערופן דרוש התנינים, אזוי האט ער עס גערופן, און ער האט געמאכט א הקדמה אויף דעם אויכעט, אין די הקדמה שטעלט ער פאר ווער דער אברהם וואס האט געשריבן די מגילה איז געווען, שרייבט ער אז דער אברהם איז געווען א חסיד גדול שאכל חולין בטהרה כל ימיו, אז ער האט אלע יארן האט ער געגעסן חולין בטהרה, געווען א גרויסער חסיד, ער האט קיינמאל נישט געזען קיין שום צורת אדם נישט פון קיין מאן און נישט פון קיין פרוי, ער איז אלעמאל געזעצן בהתבודדות, און נאר איינמאל א וואך האט מען געלייגט א פרוכת אין בית מדרש, ווי ער איז ארויסגעקומען אונטער די פרוכת און האט גע'דרש'נט פארן ציבור דברי כיבושין אן זעהן די קיינעמ'ס פנים. אזוי דערציילט ער אביסל איבער די היסטאריע וואס נתן העזתי האט אויפגעבאקן אויף די אויפבאקעניש פון רבי אברהם היכיני חלום על גבי חלום, און דאס האט ער מפרסם געווען פאר די גאנצע וועלט. על כל פנים די וועלט האט אנגעהויבן רעשן, ס'האט זיך אנגעהויבן טון און קאכן, דא קומט מען דא, יעדן טאג איז ארויסגעקומען פרישע זאכן, בריוון פון פון נתן העזתי און מיט מגילות וואס מען טרעפט אלטע מגילות און מען הייבט אן מגלה זיין קברי צדיקים ס'טוט זיך א גאנצע געשעפט דאס איז נישט פשוט און די שמועס איז אנגעגאנגען אזוי ווייט ביז קיין תימן איז עס אנגעקומען ביז קיין איבעראל דא איינער פון די גרויסע פייטנים אין תימן איך וויל נישט זאגן זיין נאמען מפני כבודו וואס ער האט מחבר געווען א שיר לכבוד שבתי צבי וואס דער פיוט דער פזמון איז געגאנגען מי כמוך אור לבבי מלך רב שבתי צבי, א גאנצע פיוט איז נתפרסם געווארן, און ער איז נישט געווען די איינציגסטע, פייטנים האבן געמאכט ניגונים, און עס האט זיך, עס איז געשען א גאנצע, א גאנצע געשעפט איז געווען ארום דעם, מען האט אנגעהויבן רעדן, עס איז נישט געווען קיין פשוט'ע זאכן. על כל פנים, נאך א שטיק צייט וואס שבתי צבי האט זיך געפונען אין די סביבה פון נתן העזתי, וואס מ'איז ארום געגאנגען דארט איז מען ארום געגאנגען אין ארץ ישראל איבעראל, מ'האט געמאכט גרויסע פראפעגאנדע נסיעות איבעראל, האט זיך דער זאמד אביסל אפגעשטילט, שבתי צ ע, נתן העזתי איז צוריק געפארן קיין עזה, און שבתי צבי איז צוריק געפארן צו זיך אהיים קיין ירושלים, דאס מאל שוין א צווייטער שבתי צבי ווי ווען ער איז אוועק געפארן פון דארט, שוין מער נישט דער שטילער אינגערמאנטשיק וואס זיצט זיך דארט אין די הויז פון דוד קופיא, ער איז צוריק געקומען מיט א גרויסן גערודער, נאר וואס דען, אין ירושלים האט מען געלאכט פון אים, עטס ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, די אלע די אלע גרויסע מקובלים, די אלע גרויסע זאכן וואס ביז היינט הערט מען זייער נאמען דא דארטן, אבער דער די אין די שטאט ווי זיי אליין וואוינען, די וואס דרייען זיך אינעם זעלבן בית מדרש ווי זיי, דארטן לאכט מען פון זיי, דארטן ווייסט מען באמת ווער ס'איז. יא ס'איז דא, איך קען איינעם א גרויסן מענטש פון די גאנצע וועלט פרעגט מען אים שאלות פארשידענע זאכן ער זאגט עתידות פארשידענע זאכן די קרובע משפחה לאכן פון אים זיי טענה'ן אז אז מיט מיט אייגענע משפחה ארבעט עס נישט אזוי גייט עס על כל פנים ער איז אנגעקומען קיין ירושלים און מ'האט אנגעהויבן שפעטן פון אים ער איז געווארן די חוזק פון שטאט איז ער געווארן די קינדער אין ירושלים האבן געמאכט א ניגון אויף אים. מען פלעגט דאך רעדן, די ספרדישע אידן האבן דאך גערעדט אויף לשון קודש, פלעגן אים קינדער נאכזינגען ווי ער איז געשטאנען און געגאנגען האט מען אים נאכגעזינגען, הלך שליח ובא משיח, ער איז אוועק געגאנגען פון שטאט אלס שליח, און ער איז צוריק געקומען אלס משיח, מען האט אים אויסגעלאכט ווי ער איז געגאנגען איבעראל. זיי דערציילן דארטן אז ער פלעגט ער פלעגט טיילן צוקערלעך פאר די קינדער קיצור ס'איז געווען אביסל דאס גענאר אין ירושלים אליינס, נאך וואס האט זיך אלץ אפגעשפילט ער איז צוריק געקומען האט מען חוזק געמאכט פון אים, אויך די רבנים פון ירושלים האבן אנגעהויבן קוקן מיט א לינקן אויג אויף אים, און מען האט עס נישט געגליכן. זייענדיג אין ירושלים האט ער דערקלערט אז ער וויל ארויפגיין אויפן הר הבית און ער וויל מקריב זיין א קרבן מיט צוועלף מענטשן קעגן די י"ב שבטי קה, אין די שפיץ פון עפעס א געוויסער רבי יעקב נאדזשארא, וואס ער זאל דינען אלס דער כהן גדול. דער רבי יעקב נאדזשארא איז געקומען ארגינעל פון עזה, און מען האט אים געברענגט קיין ירושלים, ער האט געדארפט זיין דער כהן גדול דארטן אויפן מקום המקדש אויפן הר הבית צו מקריב זיין א קרבן, און גראדע איז מען געקומען צו אים די רבנים פון ירושלים, און מ'איז געקומען צו אים ער זאל זיך איינהאלטן ער זאל דאס נישט טון, ווייל דאס איז נישט קיין פשוט'ע זאך, און די אראבער קענען ברוגז זיין, ס'קען אויפוועקן א גרויסן פייער, א גרויסע ווינט, ער זאל דאס נישט טון. און מ'האט געלייגט אויף אים גרויסע דרוק, און מ'האט אים געסטראשעט מיט א חרם, און און מ'האט געזאגט ער זאל עס נישט טון, וואס האט שבתי צבי געטון? ער האט געזען אז ער קען עס נישט טון, ער האט געהאט צופיל לחץ פון די ארום, האט ער געגעבן א קלאפ צוזאם זיינע צוויי הענט און ער האט געזאגט, א שאד א שאד. אויב וואלט מען מיך געלאזט און איך וואלט ארויפגעגאנגען אויפן הר הבית וואלט איך תיכף ומיד געברענגט די גאולה, אבער יעצט אז מען האט מיך נישט געלאזט איז די גאולה נישט באשערט אז ס'זאל אנקומען. שוין, ר' משה גאלאנטי וואס האט געוואוינט אין ירושלים פון די רבני ירושלים האט חוזק געמאכט און האט געזאגט פאר מענטשן, קוק, משיח האט מורא פון מיינע חרמות, קוק ווי גרויס איך בין, משיח ציטערט פון מיר אימת מוות, אפילו משיח האט מורא פון אים. שבתי צבי געזען אז ער קען נישט טון דעם תיקון אויף אויף אויפן הר הבית, איז ער געגאנגען מיט די צוועלף מענטשן צום קבר פון אהרן הכהן, און ער האט געמאכט דארטן א שטיקל תיקון. שפעטער איז ער געקומען אז ער וויל אז ער גייט מאכן א גרויסן יום תפילה ביים קבר פון שמואל הנביא. שוין, ער איז געקומען, ס'איז געווארן, מ'האט זיך צאמגעזאמלט א גרויסן עולם ביים קבר פון שמואל הנביא, עס איז אנגעקומען א גרויסער עולם, און ווער ס'איז אמאל געווען ביים קבר פון שמואל הנביא ווייסט אז העכערן קבר איז דא דארטן א אראבישע מעטשעט, ס'איז דא א גרויסן בנין דארטן, מען קען ארויף גיין דארטן. דערווייל וואס די גאנצע עולם איז דארטן געווען פארזאמלט אונטן, איז שבתי צבי ארויף געגאנגען מיט זיין מענטשן, און ער האט דארטן געטרינקען, ער האט געשיקערט, ער האט פארברענגט, ער האט געשמועסט. און דער עולם אונטן דערווייל האט געווארט אז שבתי צבי זאל אראפקומען און זאל אנפאנגען מיטן יום תפילה, דערווייל האט מען געצינדן לעכט און מען האט געווארט. דערווייל גייט דורך א שעה און נאך א שעה, און שבתי צבי קומט נישט, ער פארברענגט דארטן רואיג אויבן מיט זיינע חברה. און מען האט געזען ס'גייט דורך און מען איז געקומען זיך בעטן אז ס'פאסט נישט, ער האט צוזאמגערופן דעם יום תפילה ער זאל ער זאל אראפקומען, ער זאל זאגן, ער זאל אנקומען זאגן תהילים. שוין, ענדליך האט זיך שבתי צבי ארויסגערוקט פון דארטן, ער איז אראפגעקומען אונטן, און ער קומט צו צום קבר פון שמואל הנביא, הייבט ער אן קלאפן מיטן שטעקן אויפן קבר און ער זאגט, שמואל, שמואל, פון היינט מאל און ווייטער נעם איך אוועק די נבואות פון דיר, דו ווערסט אויס נביא, אנשטאטס דעם געב איך איבער די נבואה פאר שמואל לזאווני, שמואל לזאווני איז געווען איינער פון די נאנטע מענטשן פון שבתי צבי, ער איז געווען א פראסטער מענטש, א בעל עבירה, ער האט זיך געדרייט ארום שבתי צבי, האט שבתי צבי געזאגט אז ער נעמט אוועק די נבואה פון שמואל הנביא און ער געבט עס איבער פאר שמואל לזאווני, ער האט דארטן אויסגעלאשן אלע לעכט, אויסגעבלאזן אלע לעכט, די עולם האט זיך אזוי געשעמט, מען האט נישט געדאווענט קיין מעריב, מען האט נישט געזאגט תהילים, יעדער איז זיך איז זיך צוגאנגען צו זיך און. אין זיין צו זיך אהיים. די רבנים האבן דאס געזען און מען זעט אז די שגיונות פון שבתי צבי גייט ווייטער און ווייטער, האט מען מחליט געווען און מען האט פארמסר'ט שבתי צבי פארן פאשא פון ירושלים, און די מסירה איז געווען אז דער מענטש האט געברענגט געלט פון מצרים, מען האט עס געדארפט געבן פארן פאשא, און ער נוצט די געלט פאר זיינע אייגענע צוועקן, ס'טוט זיך א גאנצע געשעפט ארום אים, ער מיט נתן העזתי, און ס'איז נישט קיין יושר. על כל פנים, דער פאשא האט געלאזט רופן שבתי צבי צו זיך, און אזוי ווי אונז האבן שוין געהערט, שבתי צבי ווען ער האט געוואלט אויסנעמען האט ער געקענט זייער גוט אויסנעמען מיט אנדערע מענטשן. און ער האט געמאכט א גוטן רושם אויפן פאשא, און נישט נאר דאס אז די פאשא האט אים געפטר'ט פון אלע פראבלעמען, נאר ער האט אים געגעבן רשות אז ער מעג רייטן אויף א פערד, אסאך אידן בימים ההם האבן נישט געטארט רייטן אין ירושלים אויף א פערד, אבער ער האט אים געגעבן רשות אז ער מעג רייטן אויף א פערד. שבתי צבי האט זיך דעמאלטס אנגעטון גרינע קליידער, ער האט עס מפרש געווען אין קבלה, עפעס וועגן די די קאליר גרין האט עפעס מיט קבלה, איך ווייס נישט פונקטליך וואס, און ער איז ארום געפארן גאנץ ירושלים זיבן מאל, די פשט פארוואס זיבן מאל האט ער נישט געזאגט פאר קיינעם, ס'שמעקט עפעס אביסל ענדליך צו יהושע בן נון מיט יריחו, עפעס האט ער געוואלט קוקט אויס אפשר טון עפעס דארטן. על כל פנים, אזוי צו אזוי, האט זיך אונטערגערוקט די תענית פון שבעה עשר בתמוז. אונז האמיר שוין געשמועסט אז, אונז האמיר געשמועסט פריער אז שבת, אז שבתי צבי איז אנגעקומען צו נתן העזתי ארום פסח צייט, תכ"ה, אין יענע יאר שבועות פון תכ"ה איז געווען די גרויסע הכתרה פון שבתי צבי, און זייט שבועות נאך שבועות איז ער געגאנגען אביסל מיט נתן העזתי אויף א נסיעה ארום גאנץ ארץ ישראל, א שטי א אפאר וואכן, און יעצט האלט מען דא פאר שבעה עשר בתמוז. שבעה עשר בתמוז איז ארויסגעקומען א הודעה פון שבתי צבי, אז שבעה עשר בתמוז איז מער נישט קיין פאסט טאג. דער עולם זאל נישט פאסטן שבעה עשר בתמוז ס'איז א פרייליכע טאג. אויך נתן העזתי האט ארויסגעגעבן לכבוד נאכן הערן דעם רוף פון שבתי צבי האט ער געשריבן א בריוו וואס ער שרייבט דארטן הגיע זמן החדוה והחתן יוצא מחופתו ומשום כך לא יהיה בבתי ישראל אלא ששון ושמחה. ס'איז ארויסגעקומען א גאנצע א גאנצע געשעפט וואס מ'דארף טון, מ'דארף זאגן הלל הגדול און אזוי ווייטער, און דא האט זיך אנגעהויבן קאכן, ביז יעצט איז עס סתם געווען רעדעס, יא משיח, נישט משיח, דא האט זיך אנגעהויבן, דא האט עס שוין אנגעהויבן ווערן נוגע אויף למעשה אויכעט, ס'קומט א תענית, דארף מען פאסטן אדער דארף עס זיין א יום טוב? איז דא געווען דער ערשטער מאל וואס דעמאלטס האט איז געווארן עכט צוטיילט, מען האט געקענט זען ווער ס'גלייבט באמת אין שבתי צבי און ווער ס'גלייבט נישט אין שבתי צבי, וואס דאס הייסט ביז יעצט איז געווען רעדעס, מ'האט סתם אזוי גערעדט אזוי שבת נאכמיטאג'דיג אזוי געשמועסט יא ניין ניין יא, מ'האט געקענט זאגן יעדער האט געקענט זאגן וואס ער וויל. אבער דא אז ס'איז געווארן למעשה, האט זיך אוועק געשטעלט אז ס'איז געווארן צוויי מחנות ביי כלל ישראל, מען האט עס גערופן מאמינים און מתנגדים דאכט זיך, מאמינים און כופרים, מאמינים זענען געווען די וואס האבן געגלייבט אין שבתי צבי, און כופרים איז געווען די וואס האבן געלייקנט אין שבתי צבי. די רבנים פון ירושלים האבן געשיקט אנווארענען שבתי צבי אז ער זאל זיך נישט דערוואגן צו מאכן שבעה עשר בתמוז פאר א יום טוב, דאס טאר מען נישט טון, און מען האט אים געסטראשעט אז טאמער וועט ער נישט פאלגן וועט מען אים אריינלייגן אין חרם. עס האט זיך געשאקלט אביסל, עס האט זיך געטון. ס'איז געקומען שבעה עשר בתמוז, און ביי שבתי צבי דא איז געווען א יום טוב, און טאקע דעמאלס האט מען די ערשטע מאל געזען ווער ס'פאסט און ווער ס'פאסט נישט, ס'איז געווארן א צוויי מחנות ביי כלל ישראל, על כל פנים אין ארץ ישראל, מאמינים און כופרים, מאמינים זענען געווען די וואס האבן געגלייבט אין שבתי צבי, און כופרים וואס האבן געלייקנט אין שבתי צבי. תיכף נאך שבעה עשר בתמוז איז ארויסגעקומען א שווערע חרם א שטארקע חרם אויף שבתי צבי, מען האט גובה עדות געווען אויף אים, צווישן די עדות געפינט מען אז ער האט געגעסן חלב כליות, און ס'איז געווען אנדערע עדות, ר' משה גאלאנטי מיין איך ברענגט האט עדות געזאגט אז ער האט געזען א בריוו ווי שבתי צבי חתמ'ט אונטער אני ה' אלקיכם שבתי צבי עפרא לפומיה, און ס'איז ארויסגעקומען א חרם. און מען האט עס פארשפרייט איבעראל, עס איז אנגעקומען אפילו ביז קיין קושטא, און דארטן האט מען געמאכט א פרישע ישיבת בית דין, צווישן די זאכן וואס מען שרייבט דארטן, האיש אשר אנחנו כותבים אודותיו היום, דער מענטש אויף וועמען אונז שרייבן מיר היינט, המבקש לעשות חדשות בישראל, ער וויל מאכן נייע זאכן ביי אידן, דינו כמין, זיין דין איז אזוי ווי א מין, וכל ההורגו מעלה עליו הכתוב כאילו הציל נפשות רבות מישראל, ווער ס'הארגעט אים רעכנט דער פסוק אזוי ווי ער וואלט געראטעוועט אסאך נפשות מישראל, וכל המקדים עצמו להורגו יהא מבורך מפי עליון, ווער ס'פעדערט זיך אים צו הרג'נען זאל זיין געבענטשט פונעם אייבערשטן, ומשובח בעיני האדם, און געלויבט ביי מענטשן. פינף און צוואנציג רבנים האבן אונטערגע'חתמ'עט אויף דעם חרם, וואס זיי שרייבן דארטן צו וההורגו הוא בן עולם הבא ויבורך בכל מיני ברכה מאלוקי המערכה, א שווערער חרם. דער סוף איז געווען אז שבתי האט צוריק געמוזט איבערלאזן ירושלים, דאס איז געווען ערגעץ צווישן, ערגעץ אין בין המצרים צייט, צווישן שבעה עשר בתמוז און און תשעה באב, און און ארויס און דארטן איז געווען אז ווען ער האט געדארפט פארלאזן ירושלים האט נתן העזתי נתן הנביא איז ארויסגעקומען מיט א נייע נביאות, האט נתן הנביא געזאגט און ער האט געשריבן, חדלה ירושלים להיות עיר הקדושה, ירושלים האט אפגעלאזט, זי איז מער נישט די הייליגע שטאט, וכל כבודה והדרה, איר גאנצער כבוד און שיינקייט, נתן לרעותה הטובה ממנה, איז געגעבן געווארן פאר איר חבר'טע וואס איז בעסער פון איר. כי עזה יעז השם, עזה ווערט יעצט די נייע ירושלים, דאס איז געווען די די נביאות פון נתן העזתי, זייט דעמאלטס ביי די שבתאים האט מען אנגעהויבן לייקענען בקדושת ירושלים, איינער פון די שווערע זאכן, חז"ל זאגן שווערע זאכן אויף די וואס לייקענען בקדושת ירושלים, שרייבן זיי, די שבתאים אליין שרייבן דאס אין זייערע ביכער. א הפלא'דיגע מעשה, אז ארויסגייענדיג פון ירושלים האט שבתי צבי געשאלטן ירושלים מיט גופרית ומלח אז ס'זאל זיך איבערקערן דאס גאנצע שטאט. אבער גייענדיג אויפן וועג פון ירושלים האט ער געזען מענטשן, א גרופע פון מענטשן קומען אריין אין ירושלים, האט ער געזאגט וואס זענען די מענטשן נעבעך שולדיג? האט ער איבערגעקערט די ברכה, אה, די קללה אז ס'זאל נישט געשען אז זיין קללה זאל נישט נתקיים ווערן, ס'זאל זיך נישט איבערדרייען. און טאקע איז געשען דאס אז ירושלים האט זיך נישט איבערגעדרייט, ס'איז געבליבן שטיין כמו שהיא. אין יענע תקופה בערך האט שבתי צבי געשטעלט צען נביאים און צען נביאות'טעס האט ער געשטעלט אין די שטאט צפת. האט ער געשטעלט צען נביאים נביאות. שוין, על כל פנים, שבתי צבי האט געדארפט ארויסוואנדערן פון ירושלים, און ער האט אויכעט ארויסגעוואנדערט פון ארץ ישראל בכלל. און ער האט אנגעהויבן אנצוקומען קיין חוץ לארץ. דערווייל, בשעת די אלע געשעענישן זענען געשען, איז איז ארומגעגאנגען צומישטע שמועות אין די וועלט, מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טראכטן איבער שבתי צבי. פון איין זייט טוט זיך דא א גאנצע שלל מיט בריוון פון נתן העזתי, נתן הנביא, מגילות, מיט שירים, ס'טוט זיך א גאנצע געשעפט, א פראפאגאנדע מאשין, צייטונגען האבן געשריבן וועגן דעם, פון די אנדערע זייט קומען דא די רבני ירושלים מיט שווערע חרמות, די רבנים פון קושטא לייגן צו, גרויסע שווערע חרמות קומען ארויס, און וואס גייט דא פאר, שבתי צבי איז כשר אדער איז נישט כשר? איז ער משיח אדער איז ער א מין איז ער א כופר? וואס גייט דא פאר? ס'איז געווען זייער צומישט, דער עולם האט נישט געוואוסט פונקטליך וויאזוי אנצונעמען די אלע שמועות. למעשה האט גובר געווען די די שמועות פון עזה האט גובר געווען אויף די שמועות פון ירושלים און כנראה אז דאס האט אסאך מער פועל געווען אויף די אידן פון חוץ לארץ האט געמאכט אסאך מער א גערידער אבער על כל פנים א צומישעניש איז געווען און מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טראכטן אונז וועלן מיר יעצט אויף א מינוט וועלן מיר דא איבערלאזן שבתי צבי מיט זיין קליקע ארויסוואנדערן פון ירושלים און ארויסוואנדערן פון ארץ ישראל. אין די קומענדיגע וואך וועלן מיר געפינען שבתי צבי אין חוץ לארץ און זען וויאזוי עס האט זיך פון דארטן אנטוויקלט די שבתאי'שע באוועגונג אין חוץ לארץ. צום שלוס, וויבאלד די וואך איז געווען די יארצייט פון ר' יעקב אבוחצירא כ' טבת, וועט מען לאזן הערן א שיר וואס ער האט מחבר געווען לכבוד ר' שמעון בן יוחאי וחבריו, די ניגון שירו לכבוד חברים, שמעו ותחי נפשכם.

דערמיט האבן מיר געשלאסן אונזער אפהאנדלונג היסטאריע און ארכיאלאגיע פון די וואך סדרה. די נאמבער ווי קען מען לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס אדער פאר אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין ווי קען מען אויכעט טעקסטן טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין. אדער שיקן אויף בליץ פאסט אויף סעמיועל עט הכותב דאט קאם, סעמיועל עט HAKOSEV דאט COM, ס'בלייבט אונז נאר איבער אייך צו ווינטשן א גוטן געזונטן תמיד.